אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, וואס מאכסטו? ביי די וועי, איך האב אפגעמאכט אז איך בין די לאקיעסט פערסאן אן ערט, ווייל איך האב א מעסעדזש באקס ווי דערין קומט אריין מיט אזעלכע סוויט ווערטער, למשל, יענג האט מיר היינט אריינגעשיקט אז ער ברענגט נאך פון ר' הערשל קראקע, פארוואס גנב'עט מען די אפיקומן פסח אויפדערנאכט? זאגט ר' הערשל פון קראקע, אז וויבאלד שטייט אין די גמרא מ'זאל נישט וואוינען אין א שטאט וואו ס'איז נישטא קיין כלבים, ווייל זיי זענען א שמירה קעגן גנבים, מילא אין מצרים איז דאך געווען לא יחרץ כלב לשונו, האט מען דארטן געקענט גנב'נען, ווייל אלץ זכר צו דעם גנב'עט מען די אפיקומן. וויאזוי וואלט איך געהערט די ווארט ווען איך האב ווען נישט קיין מעסעדזש באקס? איים די לאקיעסט פערסאן אן ערט. סאו דא האב איך נאך א תירוץ אויף די, נאך א פראקטישע תירוץ וואס מאו האט אריינגעשיקט אויף די קשיא פון רבי ישראל. אז וואס האט מען געדארפט חן אויב האט מען געזען ביי מכת חושך האט מען געזען ווי די זאכן זענען. נאר זאגט ער, שטעל דיך פאר דו לאזט דיין גוי'טע גיין פריי. אה, נישט נאר ווי דו דארפסט סטאפן ארבעטן. און דו קענסט נאך מיטנעמען די לייכטער אויכעט, ס'ארבעט נישט אזוי, די מצרים לאזן אונז פריי, זאגט מען נישט אקעי דא האסטו נעם נאך מיט דא, דא האסטו דעם לייכטער און דא האסטו די צירונג, דאן דארפסטו האבן אויסער דעם דארפסטו האבן נאך חן אויכעט, לאזט אים פריי פלאס געסט אים צו נאך דיינע זאכן, זייער שיין, סאו אונז האמיר נעכטן, נאך א שטיקל ריקעפ, אונז האמיר נעכטן ממשיך געווען, מיט די דינים פונעם קרבן פסח, אן טאפ פון די דינים וואס אונז האבן געלערנט א טאג פאר דעם האט מען צוגעלייגט, אז מען דארף אפהיטן דעם בהמה פאר פיר טעג, טשעקן פאר פעלער, און מען דארף עס שעכטן אין חבורות און כיתות, מען דארף נעמען די לקיחת הדם דארף זיין דווקא בכלי, מען דארף לייגן די פון די בלוט אויפן משקוף און אויף די מזוזות, און נישט נאר אויף די הויז ווי מען עסט די קרבן פסח נאר אויף אלע הייזער וואס זענען ראוי צו וואוינען, אויסער די סטארעזש יוניטס פארשטייט זיך, און מען איז נאר יוצא דורכן וואס אויב האסטו געגעסן פונעם פלייש, נישט פון די גידין און די עצמות, מען דארף עס עסן דווקא ביינאכט, מען דארף עס עסן דווקא צלי אש, און אויף דעם האט די תורה געזאגט סיי מצות עשה סיי מצות לא תעשה עס מוז זיין געבראטן, מען מוז עסן מיט מען מוז עסן מצה, א עקסטערע חיוב אויף אכילת מצה. נאכדעם איז דא א חיוב אכילת מרור ווען ס'איז דא פלייש, היינטיגע צייטן איז מרור א דרבנן, און מ'טאר עס נישט עסן האלבוועגס געבראטן, מ'טאר עס נישט עסן געקאכט אין וואסער אדער אין עני אנדערע משקה, א א א מ'דארף עס בראטן גאנצערהייט, די קאפ, די פיס און די געדערים, מ'טאר נישט איבערלאזן דערפון, אויב האט מען יא איבערגעלאזט דארף מען עס פארברענען חול המועד צופרי, און מ'דארף עסן די קרבן פסח במצרים אנגעגארטלט און אנגעטון די שיך מיט די שטעקנעס רעדי ארויסצולויפן מיט בטחון בהשם אז מ'גייט ווערן אויסגעלייזט, מ'דארף עס עסן בבהלה שנעלערהייט אזוי ווי די אייבשטער האט שנעלערהייט אויסגעהארגעט די מצריים, די נעקסטע צופרי דארף מען מקריב זיין דעם קרבן חגיגה, און אז ס'גייט אן לדורות, און אז ערב פסח דארף מען מבער זיין די חמץ אז מ'זאל נישט שעכטן דעם קרבן פסח ווי לאנג דו האסט נאך חמץ ברשותך, א כרת, א איסור כרת אויף עסן חמץ, און א רשות, א מצוה, וואס א מצוות רשות צו עסן פסח די איבעריגע טעג, און ווי די חזקוני לייגט אראפ, אז איבער ובכל התורה כולה וואס איז דא א מצוה וואס איז א רשות, מיינט אז אויב האט מען עס נישט מקיים געווען באקומט מען נישט טאקע, באקומט מען טאקע נישט קיין עונש, אבער אויב עסט מען פסח, די איבעריגע טעג פסח מצה באקומט מען יא שכר, אזוי לייגט די חזקוני אראפ בכל התורה כולה אז איבעראל וואס איז דא א מצות רשות באקומט מען יא שכר אויב מען טוט עס אבער מען באקומט נישט קיין עונש אויב מען טוט עס נישט. סאו גיימער אונז ווייטער די אייבערשטער זאגט ווייטער פאר משה רבינו ביום הראשון מקרא קודש דאס ערשטע טאג יום טוב וואס דאס טוט מען סעלעברעיטן די די יציאת מצרים דאס זאל זיין א מקרא קודש דורך דיינע עקשאנס ווי רש י וועט זאגן דורכן אנטון שיינע קליידער דורכן גיין אין בית מדרש און פראווענען בפרהסיא וועט ווערן אטאמאטיש די טאג גערופן קודש אז מקרא איז א שם דבר, און וביום השביעי וואס דאס טוט מען סעלעברעיטן די גמר הנס ביי די ניסים פון קריעת ים סוף, און די אייבערשטער זאגט אים דאס על שם העתיד, די גאנצע קרבן פסח איז דאך על שם העתיד ווייל די קרבן פסח איז דאך נאר ווייל די אייבערשטער האט איבערגעהיפט און דא עט דיס פוינט ווען די אייבערשטער זאגט עס האט דאך נאך דער אייבערשטער נישט איבערגעהיפט ממילא על שם העתיד וביום השביעי גייט דאך געשען ניסים ביי קריעת ים סוף ממילא מקרא קודש זאל די טאג אויך ווערן גערופן הייליג. יהיה לכם כל מלאכת עבודה, כל מלאכה לא יעשה, אלע מלאכות זאלט מען, זאל מען נישט טון, און די סיבה פון דעם פארוואס מען טאר נישט טון קיין מלאכות אין יום טוב, זאגט דער ספר החינוך, כדי די מח זאל זיין פנוי און מען זאל קענען טראכטן פון די ניסים וואס איז יענע טאג געשען, און אך, וואס מעג מען יא טון, אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, עניטינג וואס מען טוט פאר אוכל נפש, צו קאכן, נאר דאס מעג מען טון. דאס איז יא מותר צו טון אין די טעג, און פארשטייט זיך פון דא לערנט חזל ארויס אויף אלע אנדערע ימים טובים אז עס איז דא א היתר אוכל נפש ווייל די היתר אוכל נפש שטייט נאר דא ביי פסח, סאו ממילא לערנט מען ארויס פון דא אויף אלע אנדערע ימים טובים אז מען מעג אויכעט טון פאר אוכל נפש. זאגט רש י מקרא קודש, דאס הייסט מקרא איז א שם דבר, עס איז נישט אז זאלסט עס רופן קודש נאר עס איז א גערופעכץ פון קודש, קרא אותו קודש לאכילה ושתייה וכסות, דורך דעם וואס דו טוסט אן. שיינע קליידער, דו האסט גוטע עסן, דורך דעם וועט אטאמאטיש דער טאג ווערן גערופן הייליג, לא יעשה בהם, ס'הייסט וואס וואס וויל דא די תורה מרבה זיין, ס'שטייט נישט כל מלאכת עבודה לא תעשו, ס'שטייט לא יעשה בהם, לא יעשה בהם, וואס מיינט דאס? אפילו על ידי אחרים לא יעשה, ס'זאל נישט געטון ווערן, דאס הייסט אמירה לעכו"ם איז אויכעט אסור, וואס בעצם אמירה לעכו"ם אפילו לשבת איז דאך נאר א דרבנן, און זאגט אבער רשי דא אז דאס איז א אסמכתא מן התורה, אויף כאטשיג עס איז א דרבנן איז עס א אסמכתא מן התורה. און די כלל איז אז יעדע מאל וואס כ'האב א אסמכתא פון די תורה, איז די תורה וויל מ'זאל זיך אזוי פירן, אבער מ'האט עס נישט קובע געווען אלץ א חיוב גמור, נאר די תורה געבט די אפענונג אז די רבנן זאלן קומען און עס מאכן פאר א חיוב גמור, און געוויסע זאכן האבן די רבנן אויך נישט געמאכט פאר א חיוב גמור, אפילו ס'איז דא אסמכתא מן התורה. סאו סאו פאר דעם קומט רש י דא זאגן אפילו על ידי אחרים אז אמירה לעכו"ם איז אסור, אבער דו זאלסט נישט טועה זיין אז ס'איז א דאורייתא, ניין ס'איז א דרבנן וואס די רבנן האבן געזען אז די אסמכתא איז גוט קובע צו זיין אלץ חיוב. סאו איז געשטאנען אין פסוק הוא לבדו יעשה לכם, נאר די אוכל נפש, נאר דאס מעגסטו טון פרעגט, וואס איז די הוא לבדו, זאגט רש י, הוא, נאר די עסן מעגסטו פריפעירן אום יום טוב, אבער ולא מכשיריו, די כלי מכשירים, מיט וואס צו קאכן, ס'הייסט אנצינדן פייערס, פיקסן, אויסשארפן די מעסער, אלע ארום און ארום דאס קאכן, דאס טאר מען נישט טון, אלע זאכן שאפשר לעשות מערב יום טוב טאר מען נישט טון אום יום טוב, נאר די עקשועל קאכן עסן לצורך אוכל נפש, זאגט, איז געשטאנען ווייטער אין פסוק לכל נפש, וואס מיינט לכל נפש? מיינט וויל מיר די תורה דרוקן אז אפילו לבהמה אפילו פאר א בהמה מעגסטו אויכעט פריפעירן, מעגסט אויכעט טון מלאכת אוכל נפש אין יום טוב, יכול אפילו גוים וואלט איך געוואלט מיינען אז מען זאל אויך מען זאל אויך מעגן קאכן פאר א גוי, תלמוד לומר שטייט א א ווארט לכם נאר פאר ענק, סאו האב איך דא א ריבוי לכל נפש און א מיעוט לכם, גיי איך מרבה זיין בהמות און ממעט זיין גוים, וואס עפעס? זיי מרבה גוים זיי ממעט בהמות, נו וויבאלד די בהמה איז זיין מזונותן מוטל עליך, דו ביסט דאך ריספאנסעבל אים צו שפייזן, מילא גיי איך נוצן די ריבוי פון לכל נפש פאר אים, אבער די גוי ביסט דאך נישט מצוה אים צו שפייזן, נוץ איך די מיעוט לכם אז נישט לגוי, שטייט ווייטער אין פסוק ושמרתם את המצות, די אייבערשטער זאגט, סאו רש"י זאגט אז ושמרתם את המצות מיינט די מצוה פון שמורה מצות, אז שמורה משעת קצירה אז מען זאל אפהיטן אז די מצות זאל נישט חמצ'דיג ווערן, פארוואס? כי בעצם היום הזה, ווייל אין דעם טאג הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים אין דעם טאג האב איך ארויסגעלייזט אלע אידישע קינדער פון מצרים, באט לכאורה, די המשך הפסוק שטימט אביסל נישט לויט שיטת רשי, וועגן אויב איז די ושמרתם את המצות אז עס זאל זיין שמורה מצות, וואס איז די אויספיר כי בעצם, פארוואס זאל זיין שמורה מצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ווייל דעם טאג ביסטו ארויס וועגן דעם דארף עס זיין שמורה מצות. פאר דעם לערנען אנדערע מפרשים אריין אז ושמרתם את המצות איז פשוט זאלסט אפהיטן מקיים צו זיין די מצוה פון מצה דעמאלטס שטימט שוין זייער גוט פארוואס איך האב דעם אויספיר פונעם פסוק ווייל כ'האב דיך אין יענעם טאג ארויסגעצויגן פון ארץ מצרים און די מעשה איז דאך געווען אז לא הספיק בצקם אז ס'זאל זיך געהעריג אפבאקן מילא האבן זיי געגעסן מצות זיי האבן נישט געעסט קיין חמץ מילא וועגן דעם זאלסטו אפהיטן די מצוה פון מצה אבער רשי האט דאך יא געזאגט אז ושמרתם מיינט שמורה מצות, מיינט עס לויט רש"י צוויי עקסטערע ענינים אין דעם פסוק. די ערשטע חלק ושמרתם את המצות, ס'זאל זיין שמורה מצות. יעצט הייבט דער פסוק אן א נייע זאך, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם ממצרים, ווייל אין דעם טאג האב איך ארויסגעלייזט די אידישע קינדער פון מצרים. מילא ושמרתם את היום הזה, זאלסטו יעצט אפהיטן דעם טאג פון נישט טון קיין מלאכות לדורותיכם, חוקת עולם, זאלסט שטענדיג אפהיטן דאס אז אין פסח זאל מען, די ערשטע טאג פסח און די לעצטע טאג פסח זאל מען נישט, טוהן קיין מלאכות. זאגט די הייליגע רשי ושמרתם את המצות, שלא יבא לידי חימוץ, אז מען זאל זיין שמורה מצות אז עס זאל נישט צוקומען צו קיין חמץ, מכאן אמרו, פון דא זאגט די גמרא אז תפח תלטוש בצונן, אז א פרוי וואס האלט אינמיטן קנעטן איר טייג און זי זעט אז עס הייבט אן ווערן געבאבלט, זאל זי אפוואשן איר הענט מיט קאלטע וואסער, און דאס איז נישט קיין עצה טובה קא משמע לן, נאר עס איז א חיוב גמור אז מען טאר נישט קנעטן דעם טייג מיט הייסע הענט, ווייל עס גייט מאכן חמץ, זעה פון דעם אז מען דארף, פון דא לערנט מען ארויס אז עס דארף זיין שמירה. מ'דארף אפהיטן א גאנצע צייט, עס קען נישט זיין פשט אין ושמרתם את המצות אז ס'זאל אז מ'זאל נישט עסן קיין חמץ, ווייל דאס שטייט שוין אפאר פסוקים צוריק אז אז מ'טאר אז ס'איז דא א איסור כרת אויף עסן חמץ ביי פסח אלא ושמרתם את המצות גייט ארויף אויף שמירה משעת קצירה, ר' יאשיה אומר, ברענגט רש"י צו נאך א א זאך בדרך מוסר און ער זאגט אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות, ושמרתם את המצוות, סאו כדרך שאין מחמיצין. את המצה, פונקט אזוי ווי מען טאר נישט לאזן דער מצה זאל ווערן חמץ כך אין מחמיצין את המצוה, מען טאר נישט לאזן א מצוה זאל ווערן חמצ'דיג, אלא אם באה לידך עשה אותה מיד, אויב עפעס א מצוה קומט דיר אונטער די הענט, זאלסט עס טון רייט עוועי און נישט לאזן אז ס'זאל חמצ'דיג ווערן. סאו אין דעם פסוק איז געשטאנען כי בעצם היום הזה, בעצם היום הזה האבן מיר דאך שוין געשמועסט אז אלע זאכן וואס זענען געשען אין בראד, אלע זאכן וואס די אייבערשטער האט, וואס איז געווען בעיסיקלי אפאונענטס, מענטשן האבן נישט געוואלט ס'זאל געשען, למשל אז משה רבינו זאל נפטר ווערן, אדער אז נח זאל אריינגיין אין די תיבה, אדער דא אז די אידישע קינדער זאלן ארויסגיין מצרים, אייביג ווי ס'איז געווען אפאזישאן האט עס די אייבישטער דווקא געטון בעצם היום הזה אין בראד דעילייט אז קיינער זאל נישט קיינער זאל נישט אז יעדער זאל זען אז קיינער האט נישט קיין כח אויפן אייבישטן. דער רמבן זאגט בעצם היום הזה אז דווקא ווייל ס'איז געווען אין דעם טאג וועגן דעם איז געווען אזא סגולה אז זעקס הונדערט טויזנט מענטשן פלאס די מענטשן העכער סיקסטי און אונטער טווענטי און די ווייבער און קינדער און אלע צאן ובקר האבן זיך געקענט אריענטירן און ארויסגיין פון מצרים אין איין טאג וויטש איז א נס גדול איף יו טינק אבאוט איט, וועגן דעם זאגט ער בעצם היום וויאזוי איז דאס געקענט געשען נאר ווייל ס'איז געווען בעצם היום הזה ווייל ס'איז אזא מסוגל'דיגע טאג די פסח, סאו זאגט רשי ווייטער ושמרתם את היום הזה, וואס איז וואס איז די ושמרתם? ממלאכה מ'זאל נישט טון קיין מלאכות לדורותיכם חוקת עולם, לפי שלא נאמר דורות וחוקת עולם על המלאכה אלא על החגיגה לדורותיכם חוקת עולם האבן מיר דאך געזען. און אפאר פסוקים צוריק ווען מען גערעדט האט פונעם קרבן חגיגה האט מען געשמועסט אז ס'דארף זיין לדורותיכם חוקת עולם אבער די די ציווי אז ס'דארף זיין לדורותיכם חוקת עולם האב איך נאכנישט געהאט על המלאכה מ'טאר נישט טון קיין מלאכה אום יום טוב לכך חזר ושנאו כאן וועגן דעם זאגט די תורה איבער דא ווען מען רעדט פון עשיית מלאכה זאגט די תורה נאכאמאל לדורותיכם חוקת עולם שלא תאמר אזהרת כל מלאכת עבודה לא תעשו לא יע כל מלאכה לא יעשה לא לדורות נאמרה אלא לאותו הדור זאלסט נישט זאגן אז דאס אז מ'טאר נישט טון קיין מלאכות אום יום טוב פסח איז נאר פאר יענעם דור נישט פאר אלע דורות הבאים וועגן דעם קומט די תורה עקסטער זאגן אז ס'גייט יא אן לדורות הבאים. זאגט די פסוק ווייטער בראשון, אינעם ערשטן חודש, בארבעה עשר יום לחודש, אינעם פערצנטן טאג פון חודש, בערב, יענעם נאכט, זאלסטו עסן מצות, איז דא א חיוב גמור צו עסן מצות, תאכלו מצות, און עד היום האחד ועשרים לחודש בערב, ביז דעם איין און צוואנציגסטן טאג אין חודש ביינאכט, איז דא א רשות צו עסן מצה, אבער חמץ טאר מען נישט עסן די אלע זיבן טעג, זאגט די הייליגע רשי, עד היום האחד ועשרים, סאו למה נאמר וואס עפעס שטייט, נאכאמאל, עס שטייט דאך שוין שבעת ימים תאכל מצות, וואס עפעס פעלט אויס צו זאגן אין דיטעיל פונעם פערצנטן טאג ביז די איין-און-צוואנציגסטן טאג, והלא כבר נאמר שבעת ימים, לפי שנאמר ימים, לילות מנין, וויבאלד אויבן שטייט דאך נאר שבעת ימים, ווי וואלט איך געוואוסט אז ביינאכט איז אויכעט אסור צו עסן חמץ און מען מעג נאר עסן מצה, תלמוד לומר דעם שטייט אין דעם פסוק עד יום האחד ועשרים בערב, דאס הייסט עס איז אינקלודינג אלע נעכט. זאגט דער פסוק ווייטער, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, זיבן טעג זאל זיך קיין חמץ נישט טרעפן אין ענקערע הייזער, כי כל האוכל מחמצת, פארוואס עפעס האב איך געמאכט אזא הרחקה אז ס'דארף נישט זיין אין די הייזער, כי כל האוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, ווייל אויב איינער עסט דא חמץ, דא רעדט מען פון שאור דער מחמצת, איינער וואס מאכט חמץ אנדערע, שאור איז, שאור איז סאוער דאו סטארטער בעיסיקלי, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, סיי דער גר און סיי דער תושב הארץ טארן קיין חמץ נישט עסן, ווייל וועגן דעם האב איך געמאכט אזא הרחקה אז ס'דארף נישט זיין בל יראה ובל ימצא, זאגט די הייליגע רשי לא ימצא בבתיכם, ס'שטייט דא אז נאר אין די הייזער טאר נישט זיין קיין חמץ, מנין לגבולין, וואו ווייס איך אז לגבולין, דאס הייסט אין דיינע פעלדער און דיינע סטארדזש יוניטס, זאלן אויך נישט זיין קיין חמץ, תלמוד לומר פון דעם שטייט בכל גבולך אין א אנדערע פסוק, בכל גבולך, מה תלמוד לומר בבתיכם, אויב שטייט שוין בכל גבולך, האסט דאך שוין געמאכט א כלל, וואס עפעס דארפסטו מפרט זיין, ווייל די הויז איז דאך איין חלק פון די פון דיין פארמעגן. פון דיינע גבולן וואס עפעס זאלסטו מפרט זיין עקסטער די הויז? ענטפערט רשי מה ביתך ברשותך וויבאלד די הויז איז זיכער אין דיינע רשות אף גבולך איז נאר אויב שברשותך דווקא זאכן וואס זענען ברשותך וואס דו אוינס דאס הייסט אויב דו האסט אין דיין סטארעדזש יוניט יצא חמצו של נכרי שהוא אצל ישראל אויב האסטו אין דיין סטארעדזש יוניט געסטארעדזשט א פיקדון פון א גוי חמץ און ולא קיבל עליו אחריות האסטו דיך נישט אונטערגענומען אז אויב ווערט עס פארלוירן גייסט עס אפצאלן דעמאלטס ביסטו טאקע פטור ס'הייסט נישט ווי ס'איז אין דיין רשות ווייל ס'מוז זיין דומה לביתך. פארשטייט זיך אויב האסטו יא מקבל געווען אחריות פון א גוי'ס זאך, הייסט עס ווי דיינס, ווייל דו האסט דיך אונטערגענומען די אחריות צו באצאלן אויב אויב ווערט עס פארלוירן, גע'גנב'עט, etc. סאו אויף אין דעם פסוק זעה איך א איסור א עונש כרת אויף איינער וואס עסט מחמצת, זאכן וואס מאכן חמץ אנדערע, סאו לכאורה שטייט דאך שוין אין פסוק ט"ו שטייט דאך שוין אז ס'דא א עונש כרת אויב איינער עסט חמץ אום פסח, זאגט רשי לענוש כרת על השאור, דא קומט די פסוק צוצולייגן נאך א עונש כרת אויכעט אויב איינער עסט שאור. פרעגט רשי והלא כבר ענש על החמץ, האסט דאך שוין געזאגט אז אויב איינער עסט חמץ איז מען חייב כרת, וואס עפעס דארפסטו עס איבער זאגן אויף מחמצת, נאר וויבאלד חמץ און שאור האבן ביידע א צד קולא און א צד חומרא. חמץ קען מען עסן אבער ס'קען נישט חמץ מאכן א אנדערע, שאור קען מען נישט עסן ס'איז נישט ראוי לאכילה אבער ס'קען יא מאכן חמץ אנדערע, ממילא וועגן דעם דארף איך האבן ביידע, לאמיר זען וויאזוי רשי לייגט עס אראפ, שלא תאמר חמץ שראוי לאכילה ענש עליו, שאור שאינו ראוי לאכילה לא ענש עליו. פאקטיש האט דאך חמץ א צד חומרא, מען קען דאך עס עסן, שאור קען מען דאך נישט עסן, וואלט איך געוואלט מיינען אז ווען די תורה זאגט עס ווען נישט וואלט איך געמיינט אז מען איז נישט חייב קיין כרת אויב עסט מען שאור, די זעלבע זאך פארקערט, ואם ענש על השאור ולא ענש על הכרת הייתי אומר וואלט איך געזאגט אז שאור שהוא מחמץ אחרים ענש עליו שאור וואס קען מחמץ זיין אנדערע סאוער דאו סטארטערס קען מאכן חמץ אנדערע טייג דעמאלטס אויף דעם דארף איז יא דא כרת אבער כרת חמץ שאינו מחמץ אחרים לא ענש עליו זאל מען נישט זיין חייב כרת לכך נאמרו שניהם פאר דעם דארף שטיין א עקסטערע עונש כרת אויף ביידע. בגר ובאזרח הארץ, וואס עפעס איז דער גר שולדיג, ער איז דאך נישט ארויס פון מצרים, נו זאגט רשי, לפי שהנס נעשה לישראל, וויבאלד ס'איז געשען א נס מיט די אידן, הוצרך לרבות את הגרים, פארוואס? ווייל ווען ס'איז ווען נישטא קיין אידיש פאלק, ווען ס'איז געשען ווען נישט יציאת מצרים, וואלט נישט געווען קיין אידיש פאלק, וואלט דער גר נישט געהאט קיין אומה מיט וועם זיך צו מחבר זיין, סאו אין ארדער אז ער זאל בכלל זיין א גר, מוז דא זיין א אומה וואס זאל געשען מיט זיי א נס יציאת מצרים, מילא וועגן דעם איז דער גר יא אינקלודעד אין די אין די. מצוות פון פסח. זאגט דער פסוק ווייטער, כל מחמצת לא תאכלו, קיין חמץ זאלסטו נישט עסן, בכל מושבותיכם תאכלו מצות נאר אין אלע דיינע וואוינארטן זאלסטו עסן מצות און דאס קומט מרבה זיין אז נאר זאכן וואס מען קען עסן איבעראל, עפעס זאכן וואס מען קען נאר עסן אין געוויסע פלעצער דאס גייט שוין נישט אן די איסור פון, דאס קען מען נישט יוצא זיין בעיסיקלי די מצוה פון מצה די ערשטע נאכט. און דער ספר חינוך זאגט אז אין ארדער אריינצובאקן אין אונזערע הערצער דעם נס פון יציאת מצרים האט די אייבערשטער געמוזט מאכן אז עס זאל זיין אסור צו עסן מצות אז מען זאל קאנסטענטלי געדענקן פאר גאנצע זיבן טעג זאלסטו טראכטן פארוואס עס איך נישט קיין חמץ ווייל מען האט מיך ארויסגעצויגן פון מצרים עס איז געשען דעמאלטס אז מען האט אונז ארויסגעשיקט בחפזון און אונזערע טייג האבן נישט געהאט קיין טשענס געהעריג אויפצויערן און עס איז געווארן און עס איז געווארן מצות אנשטאטס מילא וועגן דעם עסט מען נישט קיין חמץ פסח זאגט דער הייליגער רשי מחמצת לא תאכלו. דאס קומט שוין א עקסטערע אזהרה על אכילת שאור, פריער האט מען געהאט א עונש כרת, אבער אין עונשין אלא אם כן מזהירין, מוז מען די תורה געבן א עקסטערע לאו אז מען טאר נישט עסן קיין מחמצת קיין שאור, זאגט די הייליגע רשי כל מחמצת, להביא את תערובתו, מען טאר אויך נישט עסן א שאור וואס איז אריינגעמישט מיט עפעס אנדערש, בכל מושבותיכם תאכלו מצות זאגט רשי זה בא ללמד שתהא ראויה ליאכל בכל מושבותיכם, וועלכע מצה קענסטו יוצא זיין ידי חובתו, פסח אויף די נאכט די ערשטע נאכט, נאר א מצה וואס מען קען עסן איבעראל, פרט למעשר שני וחלות תודות, וואס דאס קען מען נאר עסן בירושלים, ווייל מיט דעם מיט אזעלכע מצות קענסטו נישט יוצא זיין, איז ויקרא משה יעצט אז די אייבערשטער האט געענדיגט זאגן אלע דינים פון קרבן פסח און די מצוות פון פסח פאר משה רבינו, איז ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם, משכו וקחו לכם צאן, משכו, וואס הייסט דער רשי וועט זאגן משכו ציטס, אויב האט עטס אייגענע זאלט עטס ציען פון די אייגענע וקחו אויב האט עטס נישט קיין אייגענע זאלט עטס גיין קויפן לכם צאן למשפחותיכם און זאלטס נעמען א שעפעלע פאר ענקער גאנצע משפחה און דאס זאלט עטס שוין טוהן בעשור לחודש פיר טעג פאר די פערצענטע און פאר מ'איז עס מקריב ווייל מ'דארף דאך טשעקן פאר פעלער און אויך אין מצרים האט מען עס שוין געדארפט מקריב זיין פיר טעג פארדעם און אנבינדן צום בעט אז די מצריים זאלן זעהן אז מ'גייט דא עפעס שעכטן זייערע באשעפערס און ושחטו הפסח און עטס זאלטס אלע שעכטן דעם קרבן פסח. רשי האט שוין געטייטשט דעם ערשטן פשט אויף משכו וקחו אפאר פסוקים צוריק, אז משכו וקחו אז ענק זאלן זיך קודם אוועק ציען פון עבודה זרה און ערשט דעמאלטס וקחו לכם צאן דעמאלטס זאלט עטס נעמען א קרבן פסח און מיט די מצוה און דורך דעם וואס עטס ציעט זיך אוועק פון עבודה זרה און מיט די מצוה פון קרבן פסח און דם מילה וועט עטס זוכה זיין פאר יציאת מצרים, אבער דא זאגט רשי על פי פשיטו אז משכו מיינט. משכו, מיינט מי שיש לו צאן ימשוך משלו, איינער וואס האט א סטאדע שעף זאל נעמען פון זיין אייגענע שעף און ער זאל דאס אפהיטן פאר פיר טעג און טשעקן פאר פעלערן, וקחו מי שאין לו, איינער וואס האט נישט קיין אייגנס איז יקח מן השוק, זאל קויפן א שעפעלע פון גאס למשפחותיכם, איז דאס וואס שטייט אויבן, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז זאל זיין א שה לבית אבות אז מען דארף זיך מיטקאונטן אין א חבורה מיט די משפחה, ולקחתם אגודת אזוב און עטס זאלטס נעמען א בינטל גראז, וטבלתם בדם און עטס זאלטס עס איינטונקען אינעם דם פון. פון די קרבן פסח אשר בסף וואס עטס האטס מקבל געווען אין א כלי, והגעתם אל המשקוף און עטס זאלטס צולייגן די בינטל גראז מיט די בלוט אל המשקוף צו די צו די אויבערשטע חלק פונעם טיר ואל שתי המזוזות אויף די צוויי זייטיגע שוועלן פונעם טיר מן הדם אשר בסף פון די בלוט וואס איז בסף וואס די תורה זאגט עקסטער מן הדם אשר בסף כדי מיך צו זאגן אז יעדע מאל עקסטער וואס איך שמיר מוז עס זיין א עקסטערע טבילה בדם, און ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עטס זאלטס נישט ארויסגיין פון ענקערע הייזער במשך די גאנצע נאכט עד בוקר ביז צופרי. זאגט די הייליגע רשי אזוב איז מין ירק שיש לו גבעולין, ס'איז א מין גראז וואס האט אזעלכע שטעקעלעך, אגודת עזוב, וואס איז דאס אגודת עזוב? איז שלשה קלחים, דריי אזעלכע ווארצלעך, אזעלכע שרשים, פון די אזוב וואס קרויין אגודה הייסט א בינטל, סאו ממילא דארף מען נעמען דריי אזעלכע בינטלעך, ס'קומט אויס אסאך גראזעלעך לכאורה. זאגט רשי אשר בסף. מיינט בכלי אינעם כלי, כמו עס שטייט דארטן אין מלכים ב' שטייט ספות כסף, דארט מיינט עס כלים פון זילבער. ס'איז געשטאנען אין פסוק מן הדם אשר בסף, אבער עס שטייט דאס שטייט צוויי מאל, ווייל אנפאנג פסוק שטייט בדם אשר בסף, וואס עפעס פעלט אויס נאכמאל צו זאגן מן הדם אשר בסף, למה חזר ושנאו, אויף וואס עפעס זאגסטו עס נאכמאל פון די בלוט וואס ליגט אין די כלי? ענפערט רש"י שלא תאמר טבילה אחת לשלוש המתנות זאלסט נישט דיך טועה זיין אז דארפסט איינמאל איינטונקען די די בינטעלע גראז אין די בלוט און קענסט שמירן אויף אלע דריי פלעצער לכך נאמר עוד אשר בסף שתהא כל נתינה ונתינה מן הדם אשר בסף יעדע נתינה וואס דו לייגסט אויפן טיר אויפן שוועל זאל זיין א עקסטערע טבילה אין די בלוט על כל הגעה טבילה אויף יעדע ריר זאל זיין א עקסטערע טבילה און ואתם לא תצאו סאו די גור אריה איז מסביר אז רש"י האט געדרוקט דא עס קען נישט זיין אז די אזהרה איז כדי אפצוראטעווען די אידן פון מכות בכורות, ווייל אויב יא וואלט ווען משה רבינו געדארפט זאגן אז ביז חצות זאלט עטס נישט ארויסגיין, אבער משה רבינו זאגט דאך פאר די אידן זאלן נישט ארויסגיין ביז צופרי, אלא מאי מיינט ער דא עפעס אנדערש? נו, קומט רש"י זאגן אז מגיד שמאחר צוויי זאכן, ערשטע זאך איז שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע, די מנוט וואס מען האט געגעבן, א א א גרין לייט פארן פארן מלאך המוות צו קומען מחבל זיין, איז ער שוין נישט מבחין צו דער מענטש איז א צדיק צו דער מענטש איז א רשע, ביי א מגיפה שטארבן רשעים און צדיקים. די צווייטע זאך איז, אז ולילה רשות למחבלים הוא, ביינאכט איז מער א שעת סכנה, אזוי ווי שטייט אין גמרא אז א תלמיד חכם זאל נישט ארויסגיין אליינס ביינאכט, שנאמר ווייל שטייט אין פסוק בו תרמש כל חיתו יער. מילא, סתם א נאכט וואלט ווען געווען א פראבלעם, איז כל שכן כל שכן א נאכט וואס דער מחבל האט א גרין לייט צו משחית זיין איז זיכער דא א פראבלעם, מילא א גאנצע נאכט זאלט עטס נישט ארויסגיין. אדער כ'האב געטראכט שטייט אין חובת הלבבות, שטייט דארטן א מעשה, בדרך משל ברענגט ער אראפ אז אז עס איז געווען אין שטאט א מגיפה, אבער פאר די מגיפה האט איינער אנגעטראפן דעם מלאך המוות, האט אים געפרעגט וויפיל מענטשן פלאנסטו צו נעמען, האט ער געזאגט איך פלאן צו נעמען פינף טויזנט, און די נעקסטע טאג לאו ענד ביהאלד פופצן טויזנט מענטשן זענען געשטארבן, טרעפט ער דעם נעקסטן טאג דעם מלאך המוות, האסט דאך מיך געזאגט פינף טויזנט, זאגט ער איך האב טאקע איך האב נישט געזאגט א ליגנט, איך האב געזאגט איך גיי נעמען פינף, איך האב גענומען פינף, די איבעריגע צען זענען געשטארבן מחמת פחד, מילא קען זיין אויך האט משה רבינו געזאגט פאר די אידן גייטס נישט ארויס, זעטס נישט ווי אלע מצריים שטארבן, אז ענק זאלן נישט אריינפאלן אין ענקזייעטי און שטארבן מחמת דעם, און ס'זאל ארויסקומען א חילול השם אז די מצרים וועלן זאגן עה, נישט נאר די אידן, נישט נאר די מצרים זענען געשטארבן, נאר די אידן זענען אויך געשטארבן, ממילא וועגן דעם האט משה רבינו געזאגט, בלייבטס אינדערהיים, ווערטס נישט אינפלוענסד פון די פחד פון די מצב, סאו ועבר השם לנגוף און די אייבערשטער, און משה רבינו זאגט ווייטער פאר די אידן.

זאגט די הייליגע רשי ופסח וחמל ויש לומר ודילג וואס הייסט אזוי ווי רשי האט שוין געזאגט אויף די ערשטע מאל וואס איז געשטאנען ופסחתי האט רשי געזאגט דארטן די צוויי פשטים איינס איז אזוי ווי די תרגום זאגט ופסח איך וועל ענק אפשוינען און איך וועל ענק איבערהיפן אבער די צווייטע זאך איז איך וועל ענק איבערהיפן ולא יתן המשחית ולא יתן לו יכולת לבוא וואס מיינט ולא יתן המשחית איך וועל נישט געבן קיין קיין עביליטי פארן משחית אריינצוקומען אין ענקערע הייזער און ענק שלאגן כמו אזוי ווי ס'שטייט דארטן ווען ווען יעקב האט געזאגט צו רחל און צו לאה וועגן זייער טאטע לבן האט ער געזאגט ולא נתנו אלקים להרע עמדי די אייבערשטער האט איהם נישט געגעבן קיין רשות קיין יכולת צו שלעכטס טוהן מיט מיר, סאו זאגט דער פסוק ווייטער זאגט משה רבינו ווייטער ושמרתם את הדבר הזה ענק זאלן אפהיטן צו מקיים זיין די מצוה פון פסח יעדע יאר לחק, פאר א שטענדיגע מנהג, לך ולבניך עד עולם פאר דיר פאר דיינע קינדער אויף שטענדיג, און די הייליגע אור החיים הקדוש לייגט דא א פינטל צווישן לך ולבניך ער זאגט. ושמרתם את הדבר הזה לחק לך, ווייל פאר דיר איז דא ענינים וואס זענען נישט שייך פאר די פסח הדורות, פסח לדורות האט מען נישט געדארפט שמירן אויף די טיר, נאר די פסח מצרים, און אזוי אויך אנדערע זאכן, סאו ושמרתם את הדבר הזה לחק לך, דו זאלסט זיין די גאנצע זאך וואס איך האב גערעדט ביז יעצט זאלסטו אפהאלטן אלס א מנהג פאר דעם יאר, פאר דיר, פאר דיין, פאר די מענטשן פון יציאת מצרים. אבער לבניך, פאר זיינע קינדער איז עס נישט ממש אזוי, אבער עד עולם זאלן עס נאך אלץ טון, אבער נישט ממש מיט די אלע איינצלהייטן וואס איז געווען אין מצרים, והיה כי תבואו אל הארץ און ווען ענק וועלן אריינקומען אין ארץ ישראל, אשר יתן השם לכם, וואס דער אייבערשטער האט ענק צוגעזאגט צו געבן, כאשר דיבר אזוי ווי ער האט ענק צוגעזאגט, ושמרתם את העבודה הזאת זאלט איר עס דעמאלטס אפהיטן, די מצוה פון קרבן פסח, וואס הייסט אז עס איז תלויה בארץ, וויאזוי רשי וועט זאגן, תלה הכתוב עבודה זו בביאתן לארץ, אז דער אייבערשטער האט די תורה האט אנגעהאנגען די עבודה פון קרבן פסח, תלוי בארץ ישראל, אז נאר נאכן אריינקומען אין ארץ ישראל, דעמאלס איז מען מקריב די קרבן פסח, און ולא נתחייבו במדבר, מען איז נישט מחיוב געווארן צו מקריב זיין קרבן פסח במדבר, אלא פסח אחד שעשו בשנה השנית איז די צווייטע יאר, ווי מען וועט זען שפעטער אין די פסוקים, האט מען יא געטון דעם קרבן פסח, אבער די איבעריגע יארן נישט, און אנדערע ראשונים קריגן מיט רשי און זיי זאגן אז מען האט יא מקריב געווען די קרבן פסח, גראדע איז דא א תוספות אין יבמות, זיי זאגן דארטן אז די צווייטע יאר, די חילוק צווישן, אז בעצם אלע פערציג יאר פונעם מדבר האט מען יא מקריב געווען דעם קרבן פסח, נאר די די צווייטע יאר נאך נאכן ארויסגיין פון מצרים איז עס געווען כתיקונו, און די איבעריגע יארן איז נישט געווען כתיקונו, אבער זיי האלטן אז יא, אז זיי האבן יא מקריב געווען דעם קרבן פסח, אבער רשי נעמט אן לשיטתו אז נאר די צווייטע יאר נאכן ארויסגיין פון מצרים האט מען על פי הדיבור מקריב געווען דעם קרבן פסח. אבער איז די עצם מצוה פון קרבן פסח איז יא תלוי בארץ און ס'גייט נאר אנגיין ווען מ'גייט אריינגיין אין ארץ ישראל, זאגט די הייליגע רשי כאשר דיבר והיכן דיבר, ווי האט די אייבערשטער געזאגט אז מ'גייט געבן ארץ ישראל פאר די אידן? ווייל ס'שטייט אין פסוק והבאתי אתכם אל הארץ איך וועל ענק אריינברענגען צו ארץ ישראל, און והיה כי יאמרו אליכם בניכם, סאו זאגט משה רבינו ווייטער ס'וועט זיין א צייט אז ענקערע קינדער וועלן ענק זאגן, ס'וועט זיי טריגערן קוועסטשענס ווייל די קרבן פסח איז דאך אזא.

ווייל לכם, לכם ולא לו, אז ער האט זיך ארויסגעצויגן פונעם כלל, איז ואמרתם זאלט עטץ ענטפערן פאר ענקערע קינדער אז זבח פסח הוא לה', דאס איז א שעכטונג פון קרבן פסח לה', און אונז צעלעברעיטן דאס אשר פסח על בתי בני ישראל ווייל די אייבערשטער האט איבערגעהיפט די הייזער פון די אידישע קינדער במצרים בנגפו את מצרים ווען ער האט געשלאגן די מצריים, ואת בתינו הציל און אונזער הייזער האט ער יא געהיטן ויקוד העם וישתחוו וויבאלד די אידן האבן געהערט. זאגט רשי, על בשורת הגאולה, זיי האבן געהערט אז זיי גייען אויסגעלייזט ווערן, און זיי האבן אויך געהערט די ביאת הארץ אז זיי גייען אריינגיין אין ארץ ישראל, און זיי האבן אויך געהערט די בשורת הבנים שיהיו להם אז זיי גייען האבן קינדער וואס זאלן זיי פרעגן קשיות, מילא וועגן דעם האבן זיי זיך געבוקט צום אייבערשטן, אויך ווייל זיי האבן מקבל געווען די מצוה בשמחה ובטוב לבב, איז וילכו זיי זענען געגאנגען, און ויעשו זיי האבן געמאכט, בני ישראל כאשר צוה השם, אלעס וואס דער אייבערשטער האט זיי געהייסן, ס'הייסט זיי האבן גענומען א קרבן און אזוי ווייטער. את משה ואת אהרן, כאשר צוה השם את משה ואהרן, כן עשו פירט די תורה נאכאמאל אויס די צווייטע מאל כן עשו אזוי האבן זיי טאקע געטוהן. סאו וואס איז די כפל הלשון ויעשו און כן עשו? סאו לאמיר זעהן רשי וילכו ויעשו בני ישראל זאגט רשי וכי כבר עשו והלא מראש חודש נאמר להם ס'שטייט דאך די אייבערשטער האט דאך געזאגט החודש הזה לכם אין דעם דיבור האט ער זיי אויך געזאגט וועגן קרבן פסח מילא איז משה רבינו גלייך געגאנגען צו די אידן איז דאס געווען ממש ראש חודש ניסן מילא וואס איז שייך אז זיי האבן גלייך גענומען דעם קרבן, זיי דארפן זיך דאך ערשט בעשרה לחודש דארפן זיי נעמען דעם קרבן, אלא מכיוון שקיבלי עליהם, וויבאלד זיי האבן עס מקבל געווען אויף זיך, איז מעלה עליו הכתוב כאילו עשו, סאו קענסטו זייער שיין פארענטפערן די כפל הלשון, אז וילכו ויעשו, די ערשטע ויעשו איז אז זיי האבן זיך מקבל געווען צו טון דעם קרבן פסח, די לעצטע כן עשו איז ווען עס איז געקומען בעשרה לחודש און זיי האבן עס טאקע מקיים געווען. זאגט רשי וילכו ויעשו, סאו וואלט בעצם וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט ויעשו בני ישראל כאשר ציווה, וואס איז די וילכו זענען געגאנגען? זאגט רשי אף ההליכה מנה הכתוב, די תורה רעכנט אויך אויס דער גיין, ליתן שכר להליכה ושכר לעשייה, דאס הייסט איינער וואס איז מתעסק במצוה באקומט אויך שכר כאילו ער וואלט ווען יעצט אויך געטון די מצוה. כאשר ציווה ה', דאס הייסט דער גיין טון מצות כיבוד אב, און צו גיין געבן צדקה און צו גיין אויף חסד צו טראגן א טריפ, א חולה, די אלע גייען, אפילו ס'איז נישט ממש די טוהן אליינס, נאר ס'איז נאר א הכנה, באקומט מען שכר אויף דעם אויך. כאשר ציווה השם את משה. להגיד שבחן של ישראל, דאס קומט מען פארציילן די שבח פון כלל ישראל וואס כאטשיג זיי, מ'האט זיי געהייסן דא צו שחט'ן עבודה זרה פון די מצריים, קענען זיי דאך זיין אין א סכנה. שלא הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרן, זיי האבן נישט גארנישט אויסגעלאזט, גארנישט פארפעלט, נאר זיי זענען געווען קאמפליטלי בטוח בהשם אז די אייבשטער וועט זיי שוין אפהיטן. סאו פארוואס שטייט סוף פסוק ומהו כן עשו? וואס שטייט נאכאמאל כן עשו? ס'שטייט דאך שוין ויעשו? זאגט רשי נאך א תירוץ אויף צו פארענטפערן די כפל הלשון, אז די ערשטע גייט דערויף אז ויעשו בני ישראל, און די צווייטע גייט דערויף אז אף משה ואהרן כן עשו. נאך א תירוץ האב איך געזען פון די בעל הטורים, ער ענטפערט די כפל הלשון, אז איינס גייט דערויף, ויעשו גייט דערויף אויפן קרבן פסח, און כן עשו זיי האבן אויך זיך גע'מל'ט, סאו עס איז געווען דא צוויי עקסטערע מצוות. און ויהי בחצי הלילה, ס'איז געווען א זמן די פסח אויף די נאכט, די אידישע קינדער זענען אלע געזיצן אנגעגארטלט מיט זייערע גארטלעך און די שטעקנער זענען געווען רעדי, זיי זענען געזיצן אלע אין די מיט די משפחה בני חבורה און געגעסן די קרבן פסח און געפראוועט א סדר, און ס'איז געווען יענע זמן ויהי בחצי הלילה אינמיטן די נאכט, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים די אייבערשטער איז געגאנגען שלאגן אלע בכורים פון פון ארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו פון די בכור פרעה, וואס רשי זאגט דאס איז מרבה פרעה אליין ווייל ער אליין איז איז אויך געווען א בכור און ער איז אלמאוסט געשטארבן ווי די רוקח זאגט. היושב על כסאו מיינט אבער פשוט פשט אין פסוק מכופר א היושב על כסא מיינט פרעס ממלא מקום דער בכור עד בכור השבי ביז די פחות הפחותים פון די בכורים פון מצרים וואס דאס איז די וואס זענען געזיצן אין דזשעיל אשר בבית הבור וואס זענען געזיצן אין תפיסה און וכל בכור בהמה זענען אלע אויסגעשטארבן אין יענעם נאכט וה' זאגט די הייליגע רשי סאו וואס איז די ו' מוסיף? זאגט רשי, כל מקום שנאמר וה' מיט א ו' מוסיף, מיינט עס הוא ובית דינו, וואס הייסט די באשעפער, די מידת הרחמים, מיט די בית דין של מעלה זענען מסכים צו די מידת הדין, און מען ברענגט פורעניות פאר די רשעים. שהו' לשון תוספת הוא, די ו' איז דאך א לשון מוסיף, דו לייגסט צו, סאו ס'איז נישט די אייבערשטער אליין, נאר די אייבערשטער מיט זיין פמליא של מעלה, כמו פלוני ופלוני, סאו בעצם, פארגעסן פריער אויסצושמועסן ווען רש י האט געזאגט וועגן די מלאך המשחית, סאו בעצם ס'שטייט דאך שוין איבעראל אז אז הוא ולא שליח הוא ולא אחר, אז נאר די אייבערשטער אליין איז געקומען אין מצרים, נאר די תירץ פון דעם איז ווי די רוקח לייגט זייער קלאר אראפ, אז די אייבערשטער האט טאקע מבחין געווען בין טיפה ישראל לטיפה מצרים, און ער האט געזאגט פארן משחית וועם צו שלאגן, אבער די משחית האט אויסגעפירט די מלאך המוות האט אויסגעפירט עקשעלי די שליחות פון עקשעלי הרג'נען. אבער דאס וואס שטייט איבעראל הוא ולא ולא אחר הוא ולא שליח הוא ולא מלאך מיינט אז די אייבערשטער איז געווען די וואן וואס האט מבחין געווען און געזאגט אים הרגע אים הרגע נישט. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער הכה כל ב עקשלי רש י. גראדע א אינטערעסאנטע זאך וואס די פריערדיגע רש י וה' אז הוא ובית דינו ווייל ווען ס'קומט צו שטראפן רשעים מאכט עס עס נישט די אייבערשטער אליינס פארוואס ווייל נאר דער אייבערשטער איז א יודע מחשבות די בית דין של מעלה זענען נישט יודעי מחשבות, זיי ווייסן נישט די מחשבות רעות וואס דער מענטש האט געהאט, מילא דער אייבערשטער מרוב רחמנות וויל ער נישט אז דער רשע זאל אויכעט כאפן קלעפ אויף די מחשבות רעות וואס ער האט געהאט, מילא ברענגט ער אריין די בית דין של מעלה אין פיקטשער, וואס זיי ווייסן נאר פון די עקטשועל מעשות וואס דער מענטש האט געטון, נישט פון די מחשבות, אזוי וועט די שטראף זיין ווייניגער. זעט מען די רחמנות פונעם הייליגן באשעפער אפילו ווען עס קומט צו שטראפן א רשע, טוט ער עס אויכעט מיט מורא'דיג רחמנות. זאגט רשי הכה כל בכור. אף של אומה אחרת והוא במצרים, פארשטייט כל בכור בארץ מצרים מיינט אפילו ער איז נישט געווען קיין מצרי ער איז געווען א כנעני אדער סאמטינג און ער איז געקומען דא אויף אורלויב איז האט מען אים אויכעט געשלאגן וויבאלד ער איז געווען א בכור. זאגט די הייליגע רשי מבכור פרעה, זאגט רשי אז מען קען פון דעם מרבה זיין אף בכור אף פרעה בכור היה פרעה אליינס איז אויכעט געווען א בכור און ונשתייר מן הבכורות ער איז געבליבן לעבן די איינציגסטע לעבעדיגער פון די בכורות ועליו הוא אומר, אויף דעם שטייט אין פסוק, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כחי, פאר דעם האב איך דיך געלאזט לעבן, פאר דעם האב איך דיך געהאלטן דא לעבן, כדי איך זאל דיך נאך קענען ווייזן מיין וואונדער, און וועלכע וואונדער? בים סוף. אדער עס איז דא אנדערע וואס ווילן זאגן אז פרעה אליינס איז שוין אומגעפאלן, ער איז שוין געווען ממש עומד למות, ער האט שוין געגוסס'ט און די אייבערשטער האט אים געראטעוועט, האט אים אויפגעשטעלט, פאר דעם שטייט אין פסוק, בעבור זאת העמדתיך, איך האב דיך אויפגעהויבן פון א זיכערן טויט, ווייל איך האב דיך געוואלט ווייזן מיינע כוחות, זאגט די הייליגע רש י, עד בכור השבי. שהיו שמחים לאידם של ישראל. פארוואס עפעס האבן די וואס זענען געזיצן אין תפיסה, זיי האבן דאך לכאורה נישט געקענט פייניגן די אידן, אבער וויבאלד זיי האבן זיך געפריידט מיט די צרות ישראל, וועגן דעם האבן זיי אויך געכאפט קלעפ. נאך א טעם, שלא יאמרו יראתנו הביאה פורענות, זאלן זיי נישט זאגן אז אונזערע אפגעטער האבן געברענגט פורעניות אויף די מצריים ווייל זיי האבן אונז איינגעשפארט אין דזשעיל. לכאורה, רש י האט דאך שוין פריער פארענטפערט פריער ווען ס'שטייט עד בכור השפחה ווען דער אייבערשטער זאגט אז איך וועל הרג'ענען אלע בכורים זאגט ער עד בכור השפחה, זאגט דארטן רש י אז דא שטייט עד בכור השבי, און די סיבה פארוואס עס שטייט עד בכור השבי ביים אוטקאם איז וועגן די פשט, שלא יאמרו יראתנו הביאה פורענות. וואס וואלט דארט נישט גענוג געווען צו ענטפערן די תירוץ, אבער בעצם ווען עס קומט דא למעשה קומט רש י מיט ביידע תירוצים סיי ווייל זיי האבן זיך געפרייט מיט די צרות ישראל און סיי וועגן דעם אנדערן תירוץ. סאו זאגט רש י ובכור השפחה בכלל היה בעצם איז אויבן שטייט דאך בכור השפחה, וועט דאך מיינען לכאורה אז אז ס'איז נישט מקים געווארן די דבר השם אז בכור השפחה וועט אויך שטארבן, ניין, אוודאי זענען זיי אינקלודעד, שהרי מנה מן החשוב שבכולם עד הפחות, מ'רעכנט דאך אויס פונעם בעסטן ביזן ערגסטן, און דער בכור השפחה איז חשוב מבכור השבי, דער וואס זיצט אין דזשעיל איז אויף אסאך א קלענערע דרגה ווי די בכור השפחה, סאו אוודאי איז די בכור השפחה אינקלודעד, אדער ווי אונז האמיר יענע טאג אויסגעשמועסט פונעם רבינו בחיי, אז וויבאלד די אזהרה איז דאך געקומען, אינמיטן העלן טאג איז דעמאלטס האבן די שפחות געארבעט, און דער רבינו בחיי זאגט אז ביינאכט האט מען געלייגט די שפחות אין דזשעיל, און ווען איז געווען די מכות בכורות אינמיטן די נאכט, ויהי בחצי הלילה, מילא דעמאלטס זענען זיי געזיצן אין דזשעיל, מילא רעדט מען דא פון די זעלבע מענטשן, בכור השבי היינו הך און בכור השפחה איז היינו הך, איז ויקם פרעה לילה ווי פרעה האט זיך אויפגעשטעלט יענעם נאכט, ער איז אויפגעשטאנען יענעם נאכט, וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, עס איז געווען א גרויסע צעקה, פון אלע געשטארבענע כי אין בית אשר אין שם מת ס'נישט געווען קיין הויז וואס ס'נישט געווען וואס ס'נישט געווען דארטן קיין טויטע ווייל אויב איז נישט געווען קיין בכור אין יענעם שטוב איז דער ראש המשפחה געשטארבן דער באלעבאס איז ויקום פרעה מ מ זאגט רשי ממטתו ס'הייסט כאטשיג ער האט דאך געזען אז משה רבינו'ס אלע אזהרות ווערן מקויים און דא האט אים משה רבינו נעכטן געווארנט אז ס'גייט היינט קומען מכות בכורות דאך האט ער געהאט די חוצפה זיך צו לייגן שלאפן פארדעם דרוקט מיר די תורה עקסטער ויקום פרעה פרעה לילה צו זאגן אז ער איז געגאנגען שלאפן דער חוצפה'ניג זאגט די הייליגע רש י לילה, ולא כדרך המלכים בשלש שעות ביום, נישט אזוי ווי אלע מלכים וואס שטייען אויף אין דריי טאג אריין אין דריי שעה אריין אינעם טאג, נאר ער איז געשטאנען, ער איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט, און יא, ווייל בעצם איז דאך נישט קיין שום חידוש אז עס איז ביינאכט, אוודאי איז עס ביינאכט, ויהי בחצי הלילה, וואס דארף די תורה זאגן נאכאמאל לילה, כדי צו זאגן אז ער איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט שלא כדרך המלכים, און די אלע פראטעקשאן וואס ער האט געהאט אין זיין פאלאץ, די אלע לייבן און און דובים און אריות און כלבים און אלע זיינע באדינער וואס האבן אים אפגעהיטן האבן אים גארנישט געהאלפן אז ער זאל זיך שפירן רואיג און פראטעקטעד, זאגט די הייליגע רש י הוא, און נאכדעם שטייט וכל עבדיו, וואס עפעס? ווייל תחילה קודם איז פרעה אויפגעשטאנען ואחר כך עבדיו נאכדעם זענען זיינע עבדים אויפגעשטאנען מלמד שהיה הוא מחזר על בתי עבדיו ומעמידן, זיי זענען נאך אלע געשלאפן און פרעה אליינס האט געדארפט ארומגיין אויפוועקן זיינע עבדים, כי אין בית אשר אין שם מת. זאגט רש י יש שם בכור מת, אויב איז געווען דארטן א בכור איז דער בכור געשטארבן, אין שם בכור גדול שבבית קרוי בכור, דער גדול שבבית דער ראש המשפחה ער איז געשטארבן ווייל ער ווערט אנגערופן א בכור אזוי ווי שטייט אין פסוק אף אני בכור אתנהו דער אייבערשטער גייט מאכן דוד המלך אלס דער גרעסטער קעניג, זעה איך אז בכור מיינט א לשון פון גדולה, דבר אחר ווייל רש י האט געדרוקט די ערשטע פשט דא אויב אויב גיי איך אננעמען דעם ערשטן פשט. גייט דאך וועט דאך אויסקומען אז דער עולם וועט זאגן אז די מצרים וועלן זאגן אז דער משה רבינו איז א ליגנער, ווייל ער האט געזאגט אז די בכורים גייען שטארבן, דא זעהן מיר דאך אז יעדער איז געשטארבן, ווייל זיי וועלן נישט וויסן די די דרש פון תהלים אז אף אני בכור אתנהו אז בכור קען אויכעט מיינען איינער וואס איז א גדול הבית, מילא וועגן דעם ברענגט רש י אראפ נאך א פשט וואס דאס מיינט יא בכורים ממש, וואס מיינט אז אז אין בית אשר אין שם מת אז מצריות מזנות. תחת בעליהן, זיי האבן מזנה געווען אונטער זייערע מענער, ויולדות מרווקים פנויים, זיי האבן חתונה זיך זיך, זיי האבן געהאט קינדער פון אזעלכע בחורים, פון נישט אומפארהייראטע בחורים, און והיו להם בכורות רבות, זיי האבן געהאט מילא האבן זיי געהאט אסאך בכורות, פעמים חמשה לאשה אחת, זיי האבן אמאל געווען פינף בכורים פאר איין פרוי, ווייל אלעס פון א אנדערע מאן, כל אחד בכור לאביו, סאו מילא וויבאלד ביי בכורות זענען געשטארבן סיי די בכורים פון די מאמע און סיי די בכורים פון די טאטע, איז אויסגעקומען אז ס'איז געווען מאלטיפעל בכורים אין איטש האוזהאלד, מילא איז שוין אוועקגעפאלן די חשד פון משה רבינו ווייל ס'איז יא נאר געשטארבן די עקטשועל בכורים, און די מצרים האבן דאך געוואוסט אז זייערע ווייבער זענען שטופי זימה מילא האבן זיי נישט געלייקנט דאס אז זייערע ווייבער האבן מזנה געווען, מילא וועגן דעם איז שוין זייער שיין פארענטפערט וואס מ'מיינט אז אין, כי אין בית אשר אין שם מת, ס'פארשטייט זיך דאס איז רובו ככולו ווייל ס'קען דאך נאך אלץ זיין פלעצער ווי די פרוי איז א עקרה זי קען נישט געבוירן, מילא איז פשט רובו ככולו אז אין רוב האוזהאלדס זענען געווען דארטן טויטע מילא איז געווען א מורדיגע צעקה אין גאנץ מצרים איז ער איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט ויקרא למשה לילה און געגאנגען רופן משה און אהרן לילה און עס איז מקוים געווארן דאס וואס משה רבינו געזאגט אז וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי אז איך וועל טאקע מער נישט קומען צו דיר נאר דו זאלסט קומען צו מיר און פרעה איז טאקע געקומען צו משה און ער האט אים געזאגט קומו צאו מתוך עמי גייטס ארויס פון דא איך פארטרייב ענק און עס איז מקוים געווארן דאס וואס דער אייבערשטער געזאגט אז גרש יגרש אתכם מזה, אז פרעה וועט ענק פארטרייבן פון דא, גם אתם, אזוי ווי אז משה רבינו, די, די און אהרן זאלן ארויס גיין, גם בני ישראל, אז נעמטס מיט אלע אידישע קינדער, אדער וויאזוי רשי וועט מסביר זיין, גם אתם מיינט אויכעט די, די גברים, אזוי ווי איך האב געלאזט אריזשענלי, און גם בני ישראל אויכעט די קינדער וואס איך האב נישט אריזשענלי געלאזט, ולכו און גייטס אלע ארויס עבדו את ה' כדברכם אזוי ווי עטץ האטס גערעדט, גייטס דינען צום אייבערשטן אזוי ווי עטץ האטס גערעדט, און נישט נאר אזוי ווי איך האב געזאגט בארץ אז ענק זאלן מקריב זיין קרבנות דא אין לאנד, ניין כדברכם אז ענק זאלן, ענק זאלן קענען ארויס גיין א דרך שלושת ימים. זאגט דער הייליגער רשי ויקרא למשה ולאהרן לילה מגיד דאס קומט מיר לאזן הערן שהיה מחזר אל על פתחי העיר וצועק ער איז ארום געגאנגען און אויף אלע טירן פון פון ארץ מצרים וצועק היכן משה שרוי ווי וואוינט משה היכן אהרן שרוי ווי וואוינט אהרן און דער מדרש פארציילט אז די קינדער האבן דעמאלטס חוזק געמאכט פון פון פרעה יעדער יעדער האט אים צוגעוויזן א אנדערע הויז און גם אתם זאגט רשי וואס הייסט גם אתם טייטשט רשי הגברים און גם בני ישראל מיינט הטף פארוואס עפעס איז רשי נוטה צו זאגן הגברים והטף און נישט געלערנט פשוט פשט אז גם אתם משה רבינו און גם בני ישראל מיט די אידישע קינדער. ווייל רשי האט געהאט א פראבלעם, משה און אהרן האבן זענען דאך געווען פרי, פריי, זיי האבן געקענט אריינגיין און ארויסגיין פון מצרים אין א מאמענטס נאוטיס ווען זיי האבן געוואלט, זיי האבן זיי זענען נישט געווען אין די שעבוד, מילא וואס איז שייך גם אתם, וואס דארף איך געבן רשות פאר משה, זיי קענען דאך אליינס ארויסגיין, מילא וועגן דעם וויל רשי זאגן גם אתם הגברים, און גם בני ישראל מיינט אויך די טף וואס איך האב ארידזשינעלי נישט געלאזט, ולכו עבדו את השם כדברכם, גייטס דינען צום אייבערשטן אזוי ווי עטץ האטס גערעדט, וואס הייסט הכל כמו שאמרתם, אלעס, ולא כשאמרתי אני, אלעס זאל מקוים ווערן אזוי ווי עטץ האטס געוואלט און נישט אזוי ווי איך האב געזאגט, ס'הייסט ס'זאל בטל ווערן דאס וואס איך האב געזאגט לא אשלח, כ'וויל ענק נישט ארויסשיקן, נאר גייטס יא ארויס, און בטל מי ומי ההולכים, ווייל ענק קענען ארויסגיין נישט נאר מיט די גברים, נאר קענען ארויסגיין טף, צאן און בקר און אלעס, און בטל איז אויך בטל געווארן רק צאנכם ובקרכם יצג, ס'הייסט זאלסט דא לאזן די צאנכם און בקרים, ווייל אינעם קומענדיגן פסוק גיימיר מארגן לערנען אז גם צאנכם גם בקרכם קחו, זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.